שמואל א', פרק כ"ב, איז דוד אנטלויפט ווייטער פון גת, און גייט צו מערת עדולם, עדולם איז געווען א פלאץ אין יהודה, אזוי האמיר שוין געזען אין פרשת וישב, יהודה איז געגאנגען אין איש עדולמי, זעט אויס דאס איז א געגנט א פלאץ אין ארץ יהודה, נישט אין אין פלישתים, און דארט האבן מענטשן געהערט פון אים, אחיו וכל בית אביו, זיין משפחה, זיינע חברים האבן געהערט פון אים, האבן זיך צוזאמגענומען צו אים א גרופע מענטשן.

יעצט איז געקומען א נביא, ניין ערשטע מאל מען הערט גד הנביא, גד הנביא גייען זעהן שפעטער אויך, גד הנביא איז געקומען צו דוד און אים געזאגט בלייב נישט דא מצודה, גיי צו ארץ יהודה, זעהט אויס אויך א ענין ער זאל נישט בלייבן אין מואב, ער זאל גיין צוריק אין ארץ יהודה, דוד וויל אגאנצע צייט ער זאל בלייבן אין ביי די אידן, און ער גייט ער קומט אן צו א פלאץ הייסט יער חרת, און דארט איז ער געווען. יעצט די פלאץ איז געווען שוין נענטער צו ארץ ישראל, נענטער צו ווי שאול איז, האט שאול געהערט אז ער איז דארט, און שאול זיצט ביי אים אינדערהיים בגבעה תחת האשל ברמה, דאס דארט איז די פלאץ זעט אויס ווי ער איז געווען, אדער דאס איז דעמאלטס געווען דעמאלטס, וחניתו בידו, דאס איז אלע מעשה, שאול שטייט אלעמאל מיט זיין שפיז אין די הענט, און יעצט שאול רעגט זיך אויף זיינע קנעכט, אויף זיינע באדינערס, וואס רעגט ער זיך? ער זאגט קוק, וואס איז מיט ענק? עטס מיינטס אז דער בן ישי דוד גייט ענק אלע געבן שדות וכרמים, ענק גייט אלע געבן פאסטענעס, וואס איז דאס אז ענק אלע זענען צו קעגן מיר, קיינער זאגט מיך נישט אויס וואס גייט פאר. קיינער האט מיך נישט געזאגט אז מיין זון יונתן האט געמאכט א ברית מיט אים, קיינער האט מיך נישט געזאגט וואו ער איז, ער איז מורא'דיג אנגעווייטאגט אויף זיינע קנעכט אז זיינע באדינערס אז זיי העלפן אים נישט, וויבאלד ער האט די תביעה זעט אויס ער שטייט מיט זיין שפיז, אז עס איז א טרעט אויכעט, נישט סתם א מוסר דרשה, איז דואג האדומי שטייט דארט און ער זאגט אים יא, דו ווייסט וואס, איך וועל דיר אויסזאגן. איך האב געזען, איך בין געווען אין נוב ביים מקדש נעצר לפני ה', ער איז געווען דארט ביי די מקדש האט געטון עבודת השם כאילו, איך האב געזען בן ישי קומט דארט צו אחימלך בן אחיטוב און וישאל לו בהשם, אינטערעסאנט דאס האבן מיר נישט געלערנט פריער, ס'איז געווען געשריבן וועגן די אפוד אבער ס'איז נישט געשטאנען פריער, האט אים געגעבן א עפעס א שאלה א נבואה פון די אורים ותומים, און האט אים געגעבן צידה און געגעבן די חרב, איך זאג דיר ווייסט וואס איך זאג דיר ווער ס'איז אויף דיין נישט אויף זיין זייט ווער ס'גייט קעגן דיר מיט דוד. שאול האט זיך מוראדיג גערעגט אויפן כהן, האט ער גערופן געשיקט רופן אחימלך מיט זיין גאנצע משפחה אלע כהנים פון נוב זענען אלע געקומען. און קומט שאול, קומט אחיטוב בן אחיטוב, בן אחיטוב, דאס הייסט אחימלך בן אחיטוב קומט צו שאול, און שאול פרעגט אים וואס גייט דא פאר, פארוואס האסטו געגאנגען קעגן מיך, דו און בן ישי, האסט אים געגעבן א ברויט א חרב, האסט אים געפרעגט שאול לו באלהים, האסט אים געגעבן נבואה פון אורים ותומים, וואס איז דאס? און וואס זאגט אחימלך, וואס הייסט? ער איז דאך געווען דיין געטרייסטער באדינער, ער איז א נאמן, ער איז דיין איידעם, ער פאלגט דיך, ער איז מכובד ביי דיר, און האב איך אים געגעבן וואס ער האט געבעטן, אוודאי פאר לכבודך. חס ושלום ס'איז מיר נישט איינגעפאלן, כ'האב גארנישט געוואוסט אז ס'איז דא עפעס א מרידה בכלל, ס'איז די מלך האט אים נישט געגלייבט, ער זאגט מות תמות, איך גיי דיך הרג'ען דיך וכל בית אביך, זאגט די זאגט די מלך, און דא זעט מען שוין טאקע אז דאס וואס ער האט פריער געהאט טענות אויף זיינע באדינער איז געווען אביסל גערעכט, ער איז נישט געגאנגען אלעמאל געגאנגען מיט אים שאול'ס באדינערס ווייל זיי האבן פארשטאנען אז ער איז עפעס אימפאלסיוו אדער עפעס פאראנויע, נישט אלעמאל ביים זינען זעט אויס. האט ער געזאגט פאר די מענטשן ארום אים, גייטס, דרייטס זיך אויס און הרג'עטס די אלע כהנים, זיי זענען אלע מיט דוד'ן און קיינער האט מיך נישט אויסגעזאגט, אבער זיי האבן נישט געוואלט. גיב אים דאָ, ער האָט געזאָגט פאַר דואג, נו, גיי דו און האַרגע אַלע כהנים. און דואג האָט עס געטאָן. נישט קלאָר פאַרוואָס דואג זעט אויס דואג האָט, אָדער אַזוי ווי מען זעט אין דער מעשה, ער האָט פּרובירט צו ווייזן זיין אמונה, עס האָט אַלץ חושש געווען אַז אפשר איז ער געווען אַן אדומי, צי ס'מיינט ממש אַן אדומי אָדער אַ גר אדומי אָדער געוואוינט אין אדום, ער איז נישט געווען פון די בנימינים, פון די אינער סערקל, ער האָט זיך געדאַרפט פּרואוון אַז ער איז טאַקע נאמן לשאול, האָט ער געדאַרפט טאָן אכזריות'דיגע זאַכן, אַזוי ווי מען זעט אַסאַך מאָל, מען זעט אַזעלכע זאַכן, איז ער געגאַנגען טאָן, ער האָט געהרגעט אַלע כהנים, עס איז געשטאָרבן יענעם טאָג פינף און אַכציג כהנים נושאי אפוד בד, כהנים וואס זיי טוהן די עבודה פון די אפוד, און נישט נאר די כהנים נאר גאנץ נוב עיר הכהנים האט ער געהארגעט מאיש ועד אשה ומעולל ועד יונק ושור וחמור וס ה, אויף דעם זאגט די גמרא המרחם על האכזרים סופו מתאכזר על הרחמנים, ער האט רחמנות געהאט אויף די עולל ויונק אויף די שור וחמור ושה פון עמלק, אבער ווען ס'קומט צו נוב עיר הכהנים הארגעט ער זיי אלע וואס ס'קומט זיך זיי נישט. יעצט איין זון איז געבליבן פון אחימלך און געהייסן אביתר און מיר גייען זיך טרעפן דעם אין דער מעשה איז אנטלאפן צו דוד ער האט געזאגט פאר דוד די מעשה אז שאול האט געהארגעט אלע כהנים האט דוד געזאגט יא איך האב געוואוסט פאר דעם בין איך טאקע אנטלאפן פון נוב איך האב געזען דארט דואג איך האב געוואוסט ער גייט זאגן פאר שאול בין איך בין שולדיג ער האט גענומען אויף זיך די אחריות זעט מען א זייער וויכטיגע זאך דוד המלך נעמט אויף זיך די אחריות הגם נישט ער איז שולדיג שאול האט געהארגעט די כהנים און ער האט געטון פיקוח נפש ער האט געדארפט אנטלויפן וואס ער קען טון אבער ער נעמט אויף זיך די אחריות אז כאילו עס איז זיין שולד אז עס איז געווען די גרויסע מעסעקער. און ער זאגט אים, איך האב די איינס איבערגעבליבן וואס איז דא, גיי איך דיר וואטשן, אשר יבקש את נפשך יבקש את נפשך, איך נעם במסירת נפש גיי איך זיך מגין זיין אויף דיר, בלייב מיט דיר מיט מיר.